כ'האלט אינמיטן די צווייטע משל אדער ברכה פון בלעם, און וואס זאגט ער בקיצור, די אידן זענען שטארק, זיי זענען כלביא און אזוי ווייטער, מ'קען זיי נישט מנצח זיין, סאו די ערשטע זאך האט ער געזאגט בעיקר אז עס איז אסאך פון זיי, און דא זאגט ער נישט אז עס איז אסאך, נאר זיי זענען שטארק און זיי האבן א דירעקטע, זיי האבן א גאט וואס איז שטארק, אל מוציאם ממצרים, זיי האבן א דירעקטע קשר מיט אים, זיי דארפן נישט קיין נחשים און אזוי ווייטער, איז דאס איז. א שטיקל ווייטער, מיסטער בלק דו האסט א לאוסט קעיס. און וואס זאגט אים בלק, שוין, האסט, דו קענסט נישט, איך האב דיר, איך האב דיר געצאלט זאלסט שעלטן, דו קענסט נישט שעלטן, איז זיי שטיל, ווער האט דיך געהייסן נישט צו זאגן גארנישט, און וואס ענטפערט אים בלעם, דו פארשטייסט נישט, איך האב נישט געזאגט אז איך קען נאר זאגן וואס דער אייבערשטער זאגט, איך האב געזאגט אויך געזאגט א צווייטע זאך, אז איך, וואס דער אייבערשטער זאגט יא, מוז איך זאגן. ווייל איך קען נישט זיין זאגן דו פרעגט אים כאילו זיי שטיל ווער האט דיך געהייסן דו קענסט נישט זיין פשוט שטיל איך קען נישט זיין שטיל אשר ידבר השם אותו אעשה איך מוז פאלגן די אייבערשטער מ'קען זאגן איך בין נישט נאר א נישט קיין נביא שקר נאר אויך נישט קיין כובש נבואתו און וואס זאגט בלק ווייסטו וואס מיר טרעפן א דריטן פלאץ נאר מען גייט א דריטע פלאץ ראש הפעור וואס ווייטער אשר נשקף על פני הישימון אז מען קען זען פון דערווייטנס ווייטער זאגט ער מאך זיבן מזבחות און אזוי ווייטער און זע דא, בלעם פארשטייט שוין אז ס'נישט דא קיין וועג, ער גייט נישט משכנע זיין גאט. בלעם, ביז יעצט זעט אויס אז ער האט יא געטראכט און געגאנגען לקראת נחשים, אפשר וועט מען טרעפן ודבר מה יראני עפעס א וועג, אין אנדערע ווערטער, אבער אפשר וועט זיין עפעס, אזוי ווי מ'וועט זאגן אז מאכן א פשרה, אביסל די אידן, אביסל בלק זאל געווינען, איך ווייס נישט. דא זעט ער אז ס'איז נישט דא קיין וועג, ער האט שוין פארשטאנען, בלק האט נאכנישט פארשטאנען, אבער בלעם האט שוין פארשטאנען. און וואס טוט ער? וישת אל המדבר פניו, ער גייט נישט, ער דרייעט זיך נישט זוכן גאט ערגעץ אין אנדערע זייט, ער קוקט אויף די אידן. ותהי עליו רוח אלקים, און דא רעדט ער שוין. כאילו אין זיין אייגענע נאמען, פריער האט ער נאר געזאגט נישט געמאכט אזא התחלה, ער האט גערעדט צו בלק און אזוי ווייטער, דא זאגט ער איך בין בלעם איך האב גערעדט איך בין שומע אמרי אל, און וואס זאגט ער? ער זאגט בעיקר מער ווייניגער איבער די צוויי זאכן וואס ער האט פריער געזאגט, עס געווען, ס'דא מה טובו אהליך יעקב דאס זענען מסודר, און געזען די גאנצע צייט אז די אהלים איז בעצם אזוי ווי א מיליטער עס איז מסודר, עס איז כאהלים נטע ה' כארזים עלי מים, און זיי גייען מנצח זיין קעגן אגג, אינטערעסאנט שטונד און מעמענט. געוויסע מלכים קומט נישט דא לכאורה אריין אין דאס ווייל אגג גייט זיין אסאך שפעטער מלכו אין נאר בקיצור מברכיך ברוך וארריך ארור ס'איז נישטא קיין וועג צו מנצח זיין די אידן שוין און וואס זאגט בלק דאס איז די ענדע ער קלאפט שוין די הענט ווייסט ער שוין מען איז ער זאגט קום אהער דו האסט נישט געטון דיין דזשאב גיי דיר אהיים איך האב געמיינט איך וועל דיך העלפן און די אייבערשטער האט נישט געוואלט יא דו רעדסט א גאנצע צייט אין נאמען פון די אייבערשטער די אייבערשטער וויל נישט די אייבערשטער וויל זאלסט נישט האבן קיין געלט און וואס זאגט בלעם נאטינג נאטינג טשעינדזשד, דאס האב איך שוין געזאגט פאר די מלאכים די ערשטע פאר די שלוחים די ערשטע מאל, איך קען נישט טון נאר וואס די אייבערשטער זאגט, באט דו ווייסט וואס, איך גיי טאקע אהיים, לאמיך דיר איבערלא איך, דו צאלסט מיך נישט, אבער איך וועל דיך יא עפעס צאלן, איך וועל דיר איבערלאזן א שטיקל נבואה וואס וועט זיין באחרית הימים, דאס איז א גרויסע טיעם פון די גאנצע נבואות בלעם בעצם ער זאגט אז ער, וויאזוי שטייט ער, וויאזוי שטייט דארט? ותהי אחריתי כמוהו יא יעצט זעהט בלק בלק האט געמיינט אז יעצט א בעטאן די זענען נאך נישט אריין אין ארץ ישראל זיי האלטן נאך אינמיטן די מדבר מען קען זיי נאך עפעס מאכן ער זאגט בלעם זעהט די עתיד ער זעהט וואס גייט זיין די אחרית גייט זיין צום סוף סוף גייט מען זיכער נישט קענען און איך זאג דיך וואס וועט זיין צום סוף און וואס וועט זיין צום סוף ס'דא א כוכב מיעקב צו דוד המלך צו משיח וואס ס'מיינט און ער גייט הרג'נען פאתי מואב און שת און אדום. און וירד מיעקב ווי עס אידן גייען שולט זיין אין אלע אנדערע און זיין אלע שונאים אלע ארום יעדע איינער וואס דו זעסט דא גייען די אידן מנצח זיין הגם מואב גייט נישט מנצח זיין יעצט אבער עט סאם פוינט וועט עס זיין דאס איז די ווארט און ער זאגט דאס דאס זע איך און נאכדעם הייבט ער אן צו רעדן פון די אנדערע פעלקער איך מיין אז דאס איז צוויי צדדים פון די זעלבע זאך קודם זאגט מען אז די אידן וישראל עושה חיל די אידן גייען עט סאם פוינט, אפשר נישט היינט, אפשר נישט מארגן, באחרית הימים וועט זיין א כוכב מיעקב און ער'עט מנצח זיין אלע פעלקער ארום און ארום, נאכדעם קוקט ער אויף די פעלקער און ער זאגט זיי וואס גייט זיין מיט זיי, קוקט ער אויף עמלק, פריער האט מען געזאגט אגג, יא, סאו מען האט שוין דערמאנט בעצם עמלק, אגג איז די מלך עמלק, און ער זאגט, ראשית גוים עמלק, דער איז טאקע אנגעהויבן זייער גרויס, איז די ערשטע, די שטערקסטע, און אזוי ווייטער, אבער ואחריתו עדי אובד, ווער איז עדי אובד, על דרך דעם וירום מאגג מלכו, יא? נאכדעם קוקט ער אויף קייני, וואס זאגט ער אויף קייני? קייני איז עפעס א פאלק נעבן, צוזאמען מיט עמלק, ער זאגט יא דו ביסט זייער שטארק אבער כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך און קיינער ווייסט נישט איך ווייס נישט וואס די טייטש פון די פסוקים אשר גייט דיר כאפן וואס הייסט לבער קין עפעס מיט קייני למעשה ווייסן אונז אז קייני איז געבליבן חברים מיט די אידן זיי האבן נישט געווארן אויסגעהרג'ט שאול דארט ויסר קיני מתוך עמלק סאו עפעס גייט דא פאר. נאכדעם קוקט ער ווייטער און ער זאגט, אוי מי יחיה משומו אל, נאך א ווארט וואס איז נישט קלאר וואס ער מיינט, אוי ווער ס'וועט לעבן ווען די אייבערשטער העט אים לייגן, ס'הייסט כאילו ער מיינט, כ'מיין אז די כלליות'דיגע מעסעדזש קען מען פארשטיין אז מען קיינער ווערט נישט, קיינער איז נישט נמלט פון דין השם, משומו אל, ווען די אייבערשטער העט זיך דערמאנען כי ידין השם עמו, אזוי ווי ס'שטייט אין אין האזינו, עט ענד אלע יעדער אראפפאלן, עס קען זיין צים מיד כתים, ס'קען קומען גרויסע שיפן פון כתים, קען אויך אשור קומען און עבר וגם הוא עדי אובד און די ענד אפילו דער אזוי ווי עמלק איז עדי אובד די צים מיד כתים אדער די אשור אדער די עבר האועווער פונקטליך ס'מיינט וויאזוי מ'דארף ליינען די פסוקים אלעס עדי אובד די איינציגסטע וואס איז נישט עדי אובד איז די ישראל עושה חיל וואס ער איז באחרית הימים איז דרך כוכב מיעקב און אזוי ווייטער דאס איז די כללית'דיגע לעצטע נבואה פון בלעם עס קומט אן ביז אחרית הימים און די ענד ויקם בלעם גייט זיך אהיים און בלק גייט אהיים ס'נישט געלונגען די פלאן.